ספר מלכים א' פרק ט"ו, היינטיגע פרק לערנען אונז וועגן פיר אנדערע קעניגן, צוויי קעניגען פון יהודה, דאס איז אבים בן רחבעם און אסא בן אבים בן רחבעם, און צוויי קעניגען פון ישראל, דאס איז נדב בן ירבעם און נאכדעם בעשא וואס איז נישט געווען קיין זון פון ירבעם נאר ער האט איבערגענומען די מלוכה פון נדב און אים געהארגעט. איינע פון די אינטערעסאנטע זאכן פון ספר מלכים איז אז דא זעהט מען זייער אסאך מלכים, אפאר פון זיי האבן ממש אפאר פסוקים, אסאך פון זיי, און אפאר האבן ממש גאנצע לאנגע מעשות ווי מ'וועט אנקומען צו אחאב וואס דארט איז דא כמעט די מערסטע מעשה פון אלע מלכים. איז לערנען אונז רחבעם איז געשטארבן, איז זיין זון אבים איז געווארן דער קעניג, דריי יאר איז ער געווען דער קעניג, זיין מאמע איז געווען מעכה בת אבישלום, יעצט אין יעדע קעניג גייט אזוי, ס'שטייט ווען איז ער מולך געווען, אסאך מאל שטייט אויכעט לויט די חשבון פון די אנדערע מלכים, דאס הייסט לויט וועלכע יאר פון די מלך ישראל האט מולך געווען מלך יהודה, און פארקערט, דאס איז א זאך צו האלטן חשבון אונז האלטן נישט קאפ אין דעם שיעור, און נאך א זאך וואס שטייט איז צו ער איז געווען א צדיק אדער א רשע, ס'הייסט האט ער געטון אזוי ווי דוד אדער אזוי ווי ירבעם, דאס איז מער ווייניגער די סדר וואס ס'שטייט, אדער אזוי שפעטער ווען אונז גייען זעהן מלכי יהודה וואס האבן אויך געזינדיגט, על כל פנים אבים מלך יהודה איז געגאנגען אין די וועגן פון רחבעם, נישט אין די וועגן פון דוד, אזוי ווי אונז האבן געלערנט שוין פאר רחבעם איז שוין געווען במות אין יהודה און אנדערע עבירות. האט ער געטוען נישט אזוי ווי זיין טאטע רחבעם נאר אזוי ווי נישט אזוי ווי דוד נאר אזוי ווי רחבעם אינטערסאנט די פסוק זאגט אז אויך דוד איז געווען אזא צדיק האט קיינמאל גארנישט געטון שלעכט חוץ איין זאך רק בדבר אוריה החתי אבער אלעס אנדערש איז געווען טון גוט און ער האט נישט געטון גארנישט גוט שוין און עס איז געווען כסדר א מלחמה צווישן רחבעם און ירבעם בעצם אויך צווישן אבים לכאורה מיינט עס צו זאגן שטייט שפעטער און שוין עד כאן אלע אינפארמעישן וואס איז דא וועגן אבים, ער איז געשטארבן, ווער ס'וויל וויסן רעסט פון איהם, דאס איז אויך א זאך וואס שטייט ביי די סוף פון יעדער מלך זאל קוקען דברי הימים למלכי יהודה, ער איז געשטארבן, און ווער איז געווארן דער קעניג נאך איהם, זיין זון אסא, אסא בעצם, אסא ימי אסא מלך יהודה איז געווארן דער קעניג, פאר איין און פערציג איז ער געווען, געדענק שטייט אויכעט אמו, זיין מאמע איז אויך געווען מעכה בת אבישלום, לכאורה דארף מען לערנען אז דאס בעצם מיינט זיין באבע, די טאטע מאמע פון אבים, שטייט אמו, מיינט צו זאגן זיין באבע. איצט אסא איז נישט געווען אזוי ווי זיין טאטע וואס איז געווען א רשע, געטון נישט גוט, ער האט געטון גוט אזוי ווי דוד, ער האט, וואס האט ער געטון? ער האט אוועק אוועק גענומען אלע קדושים, קדשים וואס איז געווען פון די צייט פון רחבעם, צובראכן אלע געטשקעס, אפילו מעכה זיין מאמע וואס האט געמאכט עפעס א מפלצת, עפעס א געטשקע, עפעס א עקלדיגע זאך, פאר אשרה האט ער עס פארברענט, ער האט זיך נישט געלאזט אפילו פון כבוד פון זיין מאמע, אדער אפשר אפילו זיין באבע וואס אונז לערנען. איין זאך איז געבליבן, במות איז יא געבליבן, במות דאס איז א חטא וואס איז יא געבליבן, אבער באופן כללי אסא איז געווען גוט, לבב אסא איז געווען שלם מיט די אייבערשטער, און ער האט געברענגט, צוריק געברענגט גאלד און זילבער פאר די בית המקדש, יעצט ער האט געהאט כסדר א מלחמה ווייטער מיט די מלך ישראל, די מלך ישראל איז געווען בעשא, אונז גייען באלד לערנען ווי קומט אריין בעשא, יעצט בעשא האט געטון אזא זאך, ער איז געגאנגען מיט זיין מיליטער נעבן יהודה נעבן ירושלים אין רמה דארט האט ער געבויט א פעסטונג צו מאכן אזוי ווי דארט האט ער געלייגט זיינע סאלדאטן אז די מלך יהודה'ס אסא זאל נישט קענען גיין אין ערגעץ נישט איז האט אסא געטון אזוי ער האט גענומען אלע געלט וואס מען האט געלערנט ער האט אלעס געברענגט אין בית המקדש אסאך געלט ער האט גענומען די גאנצע געלט געשיקט צו די קעניג בן הדד בן טברימון בן חזיון די מלך פון ארם מלך פון ארם האט ער געטענה'ט אז דיין טאטע איז געווען גוט מיט די מלך ארם שפעטער גייען מיר זעהן אז אסאך טוט זיך צווישן די אידן און מלך ארם שוין געווען פריער אביסל. ער האט געגעבן געלט און געזאגט דו האסט געהאט א דיעל מיט בעשא מלך ישראל, איך געב דיך געלט שוחד זאלסט אפלאזן דיין ברית מיט אים, זאלסט גיין אויף מיין זייט, זאלסט אים נישט העלפן. שוין, און טאקע אזוי האט ער געטון, ער האט געשיקט זיין מיליטער זיך צו שלאגן מיט די אידן, זיי האבן געהארגעט אסאך שטעט, זיך געשלאגן מיט זיי, ס'דא א ליסט פון שטעט, און בקיצור אסא האט גענוצט די גויאישע מלך ארם דורך די געלט פון די בית המקדש כדי ער זאל זיך שלאגן מיט די מלך ישראל בעשא, און אז בעשא האט דאס געהערט האט ער טאקע אויפגעהערט צו בויען דעם פעסטונג אין רמה, ער איז געבליבן ביי זיך אינדערהיים אין תרצה, און אויף אזוי האט מלך אסא גערופן גאנץ יהודה, זיי האט צוזאמגערופן די גאנצע עולם אין נקי קיינער איז נישט געבליבן אינדערהיים, זיי האבן גענומען די גאנצע א יעדע שטיין פון דעם פעסטונג וואס ער האט געבויט אין רמה האבן זיי אוועקגעווארפן, און מען האט גענוצט די שטיינער צו בויען שטעט פאר יהודה, גבע בנימין און מצפה. שוין, עד כאן דברי אסא. אויפן כלל איז געווען גוט. ווער ס'וויל וויסן נאך אלע אפדעיטס קוקען אין ספר דברי הימים, רק לעת זקנתו חלה את רגליו אין ספר דברי הימים שטייט אין אונזער דברי הימים נישט דברי הימים וואס די פסוק רעדט דא כסדר אז ס'געווען א געוויסע חטא דעמאלטס אז ער האט נישט דורש געווען את השם, על כל פנים דאס חוץ די איין זאך איין עונש ער האט געהאט אלס געווען גוט בימיו. שוין, יעצט טאנצן אונז צוריק צו מלכות ישראל, מען האלט צוויי דורות איז אראפגעגאנגען אין מלכות יהודה פון אבים און אסא, יעצט גייען אונז צוריק צו מלכות ישראל, ירבעם איז געשטארבן, איז ווער געווארן דער קעניג? נדב זיין זון, דער נדב איז געווען קעניג סך הכל צוויי יאר, און ער איז געווען דער זעלבער רשע אזוי ווי ירבעם האט געטון אלעס וואס זיין טאטע האט געטון, די זעלבע חטאות, און וואס איז געווען דער עונש? האט מען געלערנט שוין אז ירבעם האט שוין געהאט א נביא האט אים געזאגט אז זיין מלכות גייט נישט שטיין, איז געקומען א צווייטע מענטש בעשא בן אחיה פון יששכר, ער האט געשלאגן בעשא, זיי זענען געווען דעמאלטס ביי א מלחמה מיט די פלשתים אין גבתון, זעט אויס נאך אלץ געווען מלחמות מיט די פלשתים אין דעם צייטן, אין יענע צייט האט ער זיך געמאכט א קשר, ס'הייסט א קאנספירעסי, ער האט געטראפן א וועג, געמאכט א מרידה אין דעם מלך, און ער איז געווארן דער קעניג, געהארגעט דעם מלך נדב, און ער איז געווארן דער קעניג, און אזוי ווי די סדר דעמאלטס איז געווען אז ער האט געהארגעט די קעניג, האט ער נישט נאר געהארגעט די קעניג, נאר די גאנצע בית מלוכה, יעדע אייניקל פון ירבעם האט ער געהארגעט, דאס הייסט ער האט געוואלט מאכן זיכער אז קיינער וועט נישט בלייבן צו טשעלענדזשן זיין מלוכה און נתקיים געווארן די קללה וואס אחיה השלוני האט געזאגט אז עס וועט נישט בלייבן לבית ירבעם קיין משתין בקיר. און שוין עד כאן דברי נדב, ווער ס'וויל וויסן נאך קען קוקען די ספר דברי הימים למלכי ישראל, און ווייטער איז ער געווען צוקריגט כסדר מיט בעש אסא מלך יהודה. און יעצט ווער איז געווען די קעניג אין ישראל ביי דעם בעשא? פֿיר און צוואַנציק יאר איז ער געווען די קעניג און ווייטער איז געווען א רשע, און ווייטער וואס געשען מיט אים, מיר גייען עס לערנען די נעקסטע פרק.